שמואל א', פרק ל' א', די פרק איז די לעצטע פרק אין ספר שמואל א', דא איז די פרק ווי שאול שטארבט, דאס איז די לאדזשיק פון דעם וואס האט מחלק געווען די ספרים אזוי הגם ס'איז נישט אין די מסורה, אבער די שכל פון דעם וואס האט עס געמאכט איז אז ביז דא איז כאילו שאול, ווילאנג שאול לעבט, די נעקסטע פרק הייבט זיך אן, די נעקסטע חלק פון ספר שמואל הייבט זיך אן ווען שאול איז שוין געשטארבן און דוד הייבט זיך אן, און באמת ספר דברי הימים וואס איז א אנדערע גירסא פון די אלע ספרים, א געוויסע חזרה פון אלע מעשות, הייבט אן באמת אין שמואל מת, סאו עס קומט די שכל פון אנהייבן פון נאך שמואל שטארבט איז אויך דא אין דברי הימים. סאו גייען אונז צוריק צו אונזער פלישתים, דאס הייסט גייען אונז צוריק צו שאול מיט די פלישתים, זיי האבן געמאכט א הפסקה צו רעדן וועגן דוד ווי ער גייט אהיים פון די מלחמה, יעצט גייען אונז צוריק צו די מלחמה, עס איז דא א מלחמה, די פלישתים שלאגן זיך מיט די אידן, און די אידן אנטלויפן, עס הייסט די אידן זענען אויף די פארלירנדיגע זייט, יעדע מלחמה אין תנך ווען מען אנטלויפט הייסט אז מען פארלירט, און זיי קומען אן הרי הגלבוע, עס הייסט די בערג נעבן די מלחמה איז געווען לכתחילה אין די טאל דארט, קומען אן די הרי הגלבוע און די פלישתים לויפן נאך, און די פלישתים לויפן נאך זיי כאפן אן וידבקו שאול ואת בניו, זיי האבן געהארגעט די פלישתים האבן געהארגעט שאול'ס קינדער יונתן אבינדב מלכישוע, און ס'קומט שוין אן צו שאול אליינס די שיסערס וואס שטייען מיט זייערע פייל און בויגן זיי האבן שוין געטראפן און שאול איז מורא'דיג דערציטערט זעט נאך א מינוט כאפט מען אים און שיסט אים שאול געזאגט פאר זיין נושא כלים דער וואס האלט זיינע געווער נעם דיין שווערד האק שטעך מיך דערמיט אבער פארוואס איך וויל נישט די ערלים האלה די פלישתים זאלן קומען מיך שטעקן זאלן זיך מתעלל זיין מיט מיר זיי זאלן מבזה זיין מיין גוף זאלן מיך מאכן בושות שאול האט געוואלט עטליעסט שטארבן בדרך מער כבוד אז זיין נושא כלים זאל אים אליינס הרג'נען אבער ולא אבה נושא כליו ער האט נישט געוואלט כי ירא מאוד, קען זיין ער האט מורא געהאט פארוואס וועגן דעם טאבו וואס אונז לערנט דוד המלך האט געהאט מ'טאר נישט אנרירן משיח השם נישט קיין וועג, אפילו אז דער מלך אליינס בעט האט מורא געהאט פון שטעכן דער קעניג, און וואס האט שאול געטון ער האט גענומען זיין חרב ויפול ער איז אליינס געפאלן אויפן שווערד און ער איז געשטארבן, ער האט געזען זיין נושא כלים האט געזען אז ער איז געשטארבן האט ער אויך געטון אזוי ויפול גם הוא על חרבו איז ער אויך געשטארבן, און בקיצור די גאנצע עולם שאול זיינע דריי קינדער אלע זיינע מענטשן אדער אסאך מענטשן זענען געשטארבן. א ריזיגע פארלוסט געווען אין די מלחמה. יעצט וואס איז געשען אלע אידן וואס האבן געוואוינט אין די געגענטער עבר העמק עבר הירדן די געגענטער וואס די אידן האבן פארלוירן די מלחמה צו די פלישתים האבן זיי געזען אז מען האט פארלוירן האבן זיי אפגעלאזט זייערע שטעט זיי האבן געוואוסט אז די פלישתים גייען קומען זיי האבן מורא געהאט מען גייט זיי מאכן כליה איך ווייס וואס זיי האבן אפגעלאזט די שטעט מפקיר געווען די פלישתים זענען געקומען געוואוינט דארט ס'הייסט אז די פלישתים האבן דא נישט נאר מנצח געווען די מלחמה נאר אויך האט אזוי ווי כובש געווען די אלע שטעט וואס די אידן האבן פארלאזט. יעצט וואס געשעט מארגן? מארגן זענען טאקע די פלישתים אנגעקומען, ס'הייסט א טאג פריער איז געווען די מלחמה, זיי האבן טאקע אויסגעפירט אבער זיי האבן נישט געהארגעט שאול, נישט געטראפן שאול, אויף מארגנס קומען די פלישתים אויפן פעלד, לפשט את החללים, זיי קומען נעמען זייער שלל, זיי קומען נעמען וואס די אידן האבן איבערגעלאזט אראפנעמען פון זייערע, נעבעך פון די טויטע אידן וואס מען קען דארט כאפן, האבן זיי געטראפן שאול מיט זיינע דריי קינדער געשטארבן, דאס הייסט ביז יעצט האבן זיי נישט געוואוסט, זיי האבן נאר געשאסן פון דערווייטנס, זיי האבן נישט געקענט דערקענען ווער ס'איז, יעצט האבן זיי געזען מען גייט זען שפעטער שאול האט געהאט עפעס א קרוין און אנדערע זאכן, זעט אז מען קען זיי קענען אז דאס איז שאול און זיינע קינדער, זיי האבן בכלל געוואוסט ווי אזוי עס זעט אויס, האבן זיי אים גענומען, און וואס האבן זיי געטון, שרעקליכע זאך, זיי האבן אפגעשניטן די קאפ פון די פון די טויטע שאול, זיי האבן אים אויסגעטון, און זיי האבן ארום געשיקט, אדער סתם ארום געשיקט מיט זיינע חלקים פון שאול, אדער זיינע, די בשורה ארום געשיקט אלע גאנץ פלישתים אין אלע שטעט און אלע אין די מקדש פון די פלישתים בית עצביהם רופט עס די פסוק אין זייער אפגעטער כאילו די גוטע בשורה אז מ'האט געהארגעט שאול מלך ישראל האבן זיי גענומען די כלים פון שאול ס'הייסט זיינע געווער און עס אויפגעהאנגען בית עשתרות זייער געטשקע האט געהייסן עשתרות עס אויפגעהאנגען דארט און זיין גוף האבן זיי אויפגעהאנגען בחומת בית שן דאס הייסט זיי האבן אפגעהאקט די קאפ אבער די גוף אדער מיט די קאפ עקסטער כ'ווייס נישט פונקט האבן זיי אריינגעשטעקט תקעו בחומה, און דאס הייסט כאילו אזוי מאכט אזוי ווי א הכרזה דא מ'האט געכאפט שאול דער איז געשטארבן. איז דא אגב מ'האבן געזען פריער שאול האט בעצם פון דעם מורא געהאט פן יתעללו בי הערלים ער האט געוואלט שטארבן אליינס למעשה די ערלים די פלישתים האבן געמאכט די בושות האבן געהאנגען שאול'ס גוף איז דאס איז א פראבלעם איז א וואס איז געשען ס'איז געווען מענטשן וואס האבן געוואוינט אין יבש גלעד יושבי יבש גלעד יעצט דאס יבש גלעד איז די נענסטע אידישע שטאט וואס איז געבליבן דארט א אידישע שטאט אויף דעם געגנט. אויב אונז געדענקען, יבש גלעד איז געווען די ערשטע שטאט וואס שאול האט געראטעוועט פון מלך עמון, אנהייבן זיין מלוכה, איז מסתמא געהאט הכרת הטוב פאר שאול. וואס האבן זיי געטון? זיי האבן געהערט אז די פלישתים האבן אויפגעהאנגען שאול, זענען געגאנגען א גאנצע נאכט, כל איש חיל, ס'הייסט א שטארקע מענטש, א מיליטער מענטש, געגאנגען א גאנצע נאכט, גענומען שאול'ס גוף מיט זיינע קינדער, אראפגענומען פון אינמיטן די נאכט, אראפגענומען פון די חומה דארט, געברענגט אין יבש און עס פארברענט, פארוואס האבן זיי עס פארברענט איז נישט קלאר, אבער ס'דא וואס זאגן אז נישט פארברענט די גוף, נאר פארברענט שורפין על המלכים פארברענט זאכן לכבודו אדער פארברענט די גוף ווייל ס'איז געווען צו פארפוילט די גוף, נישט געווען קיין כבוד צו באגראבן אזוי, כל פנים האבן זיי עס פארברענט און נאכדעם גענומען זיינע ביינער און באהאלטן באגראבן אונטער די אשל ביבשה דארט האט מען געפאסט זיבן טעג, ס'הייסט זיבן טעג אבילות אונז זעהן אין די גאנצע צייט אז ס'דא א ענין פון פאסטן ביי אבילות, זיי האבן געפירט זיבן טעג אבילות און געפאסט אויף שאול המלך.